אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה, אפילו מער פון דעם, פון ה' טבת, הערן מיר אסאך אסאך וועגן דעם אז די רבי און די ספרים זענען איין זאך. עד כדי כך אז די רבי האט געזאגט אז מ'נעמט אוועק די ספרים רייסט מען רחמנא לצלן שטיקער פון די פריערדיגע רבי. אזוי איז געווען די לשון. און אז ספרים וואס זענען נישט לעבן די רבי זענען אזוי ווי א א א באמבע וואס ס'קען יעדע סעקונדע פלאצן, פארוואס? ווייל די פריעדיגע רבי האט מוסר נפש געווען אויף די ספרים, און עס גענומען יעדע ארט אויף וואו ער איז געגאנגען אין אירופה, ממש מיט א סכנה אז עס וועט זיין אנשטאט אים, ער וועט זיך שלעפן, ער האט געזאגט איך געב נישט, ער געט נישט אן די רענצל, און אסאך טראכטען צו זיך וואס איז די הוראה פאר אונז, מיר זענען אבוויעסלי נישט א רבי, וואס מיינט עס צו אונז, סאו זיכער יעדער איינער פון אייך פארשטייט אז ווען מען זאגט אז די רבי איז, די רבי לעבט אזוי ווי די פריערדיגע, די רבי האט געשטורעמט און געקאכט אז די פריערדיגע רבי לעבט, און במילא איז נישטא די ענין פון ירושה, און כל שכן וואס די קאורט האט געזאגט אז ער איז נישט א, ער איז א רבי וואס איז שייך צו חסידים, סאו דאס זענען ביידע אמת'ע זאכן וואס זענען א הוראה צו אונז אז ברוך השם מיר האבן א רבי, און אז די רבי באלאנגט און אלע זיינע גילויים באלאנגען צו חסידים. איך וויל זאגן א פראקטישע זאך וואס דאס איז עפעס א החלטה וואס יעדער איינער קען, און זאל נעמען פון די ענין פון ה' טבת, וועלכע איז אז יעדער איינער האט ספרים, יעדער איינער נישט נאר האט ספרים פון אייך, יעצט האט איר נייע ספרים, און יעדער איינער פון אייך אויכעט לערנט אסאך, אבער אסאך מאל וואס מיר לערנען איז נישט איינס מיט אונז, מיר הערן כל מיני זאכן, מיר זעען כל מיני שיעורים, מיר זיצן אין כל מיני שיעורים, מען דארף נעמען און מאכן ס'זאל זיין ביי אונז אזוי ווי די פריערדיגע רבי אז דאס איז אונזער לעבן און אפילו אביסל, מען דארף נישט ס'זאל אלץ זיין. ס'איז א גרויסע דרגה א מענטש וואס אלץ וואס ער לערנט נעמט ער צום הארצן, און איך רעד נישט אפילו נאר חסידות עניינים וואס זענען אוודאי א מענטש זאל נעמען צום הארצן, נאר די זאכן וואס ער לערנט. זאל זיין נוגע צו אים, צו ער פארשטייט עס יא, צו ער פארשטייט עס נישט, ס'זאל אים, דאס אין דאס אינטערסירט ער זיך, דאס מיינט אז ער לערנט פון דעם טאג וואס די רבי שטורעמט אז די פרידיק רבי און די ספרים איז איין זאך, און ער ארבעט אז די ספרים זאלן זיין איינס מיט אים, אלץ וואס ער לערנט, און איך טראכט קען גאר זיין אז דאס איז די סיבה פארוואס די רבי האט גענומען אלס די הוראה פון ה' טבת, נישט ספעציפיש אז יעדער איינער זאל זיצן און לערנען די גאנצע טאג. לכאורה דידן דהספרים נצח קען זיין וואלט געדארפט זיין אז אלע זאלן לערנען, און ס'איז זיכער אז דאס וויל די רבי, און די רבי האט נחת פון יעדער פארברענגען אז ס'קומט ארויס מ'פארשטארקט זיך אין לימוד החסידות און לימוד הנגלה און לערנען מער. אבער די פראקטישע הוראה וואס די רבי האט געגעבען צו קויפען ספרים איז כדי יעדער איינער ווען ס'באלאנגט צו דיר און עפעס באלאנגט צו דיר סאו דו האסט מלחמות צו מאכען זיכער ס'בלייבט ביי דיר אימיצער וויל נעמען עפעס וואס באלאנגט צו דיר זאגסטו נאו עקסקיוז מי ס'מיינער. די רבי וויל מיר זאלען אזוי פילען צו יעדער ספר וואס מיר האבען און יעדער זאך וואס מיר לערנען ס'באלאנגט צו אונז. די לימוד, די לימוד התורה און די ענין וואס איר לערנט אין כיתה באלאנגט צו אייך, ס'ווערט איינס מיט אייך. און דאס, און מ'דארף נישט אלץ געדענקען. איך ווייס, איך וויל, איך האב נישט געטראכט רעדן פאר אזוי לאנג, אבער איך וויל אייך דערציילן א קורצע מעשה וואס אסאך פון אייך ווייסן, אבער ס'איז א הוראה. און יעצט ווען איר הערט די מעשה וועט עס אייך אויסלערנען וועט איר עס אביסל באטראכטען אביסל אנדערש. ווייסט אז ר' שמואל מונקעס פלעגט גיין צו ס'איז דא א אינטערעסאנטע שמועה עקשעלי ס'איז שמועה אין רשימת דברים שטייט אז ר' שמואל מונקעס איז געווען עלטער פון די בעל שם טוב אימעדזשין ר' שמואל מונקעס איז געווען פון די דערהויבענע חסידים פון די אלטע רבי און ר' שמואל מונקעס, ר' שמואל מונקעס איז אמאל געגאנגען צו די רבי, יעצט ביי חסידים איז געווען א ספעציפישע הנהגה אז מען, די וואס האבן געקענט אבוויעסלי, אז מען גייט נישט מיט א פערד צו די רבי, מען האט נישט געוואלט באטייליגען די שכר צו גיין צו די רבי מיט א פערד, סאו פלעגן זיי גיין צופוס. יעצט אויב מ'גייט צופוס זייער א ווייטע וועג דארפסטו מאכן א פלאן אוואו דו גייסט שלאפן יעדע נאכט ווייל און אויב ס'זאל נישט זיין צו ווייט ווייל אויב ס'פאנגט אן רעגענען ווייזט אויס ער האט נישט פלאנירט אינגאנצן ריכטיג און אינמיטן וועג האט זיך אנגעפאנגען זיך גיסן א נאסע שניי, וועט סנאו, וואס קלעפט זיך אזוי סאו די גאנצע וועג. האט ער אנגעפאנגען, דו ווייסט א מענטש בטבע, סאו ער מאכט אזוי כדי אז ער זאל היטן די היץ פון זיין גוף, ער זאל קענען אדורכלעבן. סאו אזוי איז רבי שמואל מונקעס געגאנגען, אבער מיט די צייט פאנגט ער אן באמערקען און פארשטיין אז ער וועט אזוי נישט קענען דערגרייכן די אלטע רבי אין ליאזנע, רבו, און במילא מוז ער, מוז ער געפינען א אויסוועג. גייט, פארט אדורך לעבן אים מיט א מאל א וואגן, און ער פלעגס דאון די וואגן און מאכט מיט די האנט, יענער שטעלט זיך אפ, ס'איז א איד ברוך השם, זאגט ער קענסטו מיר ראטעווען מיר נעמען צו די נעקסטע שטאט, ס'דארף נישט גיין ביז ביז די אלטע רבי, דזשאסט, כ'קען נישט אינמיטן די וועג מיט די שניי דא כ'וועל פארפרירן רחמנא לצלן צום טויט, זאגט ער זאגט ער הער זיך צו איך האב נישט ארט אין די פראנט אבער אין די בעק איז דא א האול באנטש אוו פעסער אויב דו האסט א וועג זיך זיך ארויפשפרינגען דארטן און זיך הענגען אויף עפעס דארטן קענסטו קומען אדרבה איז ר' שמואל גייט ארויף פון הינטן און ער זעט ס'איז דא פעסער גיט ער נעמט ער ארום און האגס א פעסל. און יענער פארט, אבער די פראבלעם איז אז ווען ער איז געגאנגען אזוי, פעסלס איז בערעלס אזעלכע גרויסע, און ווען ער ווען ער איז געגאנגען אזוי סאו איז אים געבליבן ווארעם פון פארנט, אבער יעצט ווען ער נעמט ארום א פאס און ס'איז פארפרוירן, יעצט ווערט אים דא אויכעט קאלט, נישט פשוט, און ער פילט אז ער ממש ער גייט אויס וואס טוט ער האט ער געזאגט ווייסט וואס לאמיר שמעקן וואס איז אין די פעסלעך דא ער עפנט שמעקט ס'איז לחיים איז לחיים אין רוסלאנד קען ראטעווען פשוט ס'איז ווען ס'איז פרירעדיג קאלט קען עס מאכן ווארעם פון אינעווייניג מ'קען זיך רייבן מ'קען טרינקען בקיצור האט ער גענומען אביסל אזוי ווי א קעלישאק און געטרונקען און ס'איז אים געווארן גוט אויף די הארצן, און ער האט דערגרייכט די אלטע רבי גלייך ווען ער איז אנגעקומען, אזוי ווי יעדער האט אלעמאל ליב געהאט ר' שמואל מונקעס, אזוי ווי אלע האבן ליב עמיצער וואס איז פרייליך און נו ר' שמואל זאג אונז עפעס, האט ער דערציילט די מעשה. האט מען אים גלייך געפרעגט, ר' שמואל וואס איז די הוראה? וואס איז די ראזשינקע? רייט ס'איז א געשמאקע מעשה, מיר זענען צופרידן אז דו ביסט לעבעדיג און מיר דאנקען די אייבישטער, אבער עפעס ווילסטו דערציילן עפעס אויך א הוראה? האט ר' שמואל געזאגט וואס פארשטייט איר נישט? די אין די וואגן איז געווען גענוג בראנפן, גענוג משקה צו באלעבן א גאנצע ארמעי, די גאנצע רוסישע ארמעי, די צאר'ס ארמעי, די גאנצע ארמעי וואלט עס געקענט באלעבן, און ס'האט מיר גארנישט געהאלפן. איך וואלט געקענט פרירן צום טויט דארטן. אביסל איז אריינגעגאנגען אינעווייניג האט מיר געראטעוועט. זאגט ער מיר האבן אזויפיל ספרי חסידות, קוק דא. קוק וויפיל שאפעס מיט שאפעס ספרים פון נגלה און פון חסידות, און מען קען עס אפילו וויסן. אבער מ'נעמט עס נישט צום הארצן און מ'מאכט נישט ס'זאל זיין דיינע, דיר און די ספרים זאלן זיין איין זאך, לאו דווקא באלעבט עס א מענטש. און דאס, איך טראכט, איז איינע פון די הוראות וואס דער רבי וויל מיר זאלן לערנען, יעדע מאל איר הערט דער רבי קאכט זיך אין דעם אז דער רבי איז איין זאך מיט די ספרים, מיינט עס ווי דער רבי איז א דוגמא חי' פאר יעדער איינער פון אונז, און דער רבי איז די נשמה כללית, מיר זענען א טייל פון דער רבי, אז די ענין פון די רבי אז ער איז איינס מיט די ספרים זאל אויכעט זיין ביי אונז, און איך וויל אייך ווינטשען נישט נאר די ספרים וואס איר האט געקויפט צו פון די קאטאלאג צו אין די אין די לאנטש רום נאר אויכעט די ספרי חסידות וואס איר האט געקויפט און די סטאריס צו פשוט ניצען און אויסרייבען געזונטערהייט אזוי ווי די רבי דערמאנט עם און ברענגען די רבי אסאך נחת און ווערען אזוי ווי מיר זאגען איינס מיט די ספרים ביז מיר וועלען ווערען פאראיינציגט מיט די רבי תיכף ומיד ביי די התגלות נאו.